יא, חברים. שלום שלום. שלום וברכה. איך האף אז איצט הערט מען. יא, זלמן לייב מ'הערט. ר' יואלי מ'הערט. זייער וואויל. חזקו ויאמץ לבבכם. אשרינו מה טוב חלקינו מה נעים גורלינו. מען געפינט זיך אין הייליגע צייטן. לחיים לחיים לחיים. לחיים טובים. לחיים. הלו, יואלי, מען דארף מאכן לחיים מיט עפעס אינאיינעם. אזא לחיים. בסדר, אה. לחיים, לחיים. אבער בשמחה. דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן, די ערשטע זאך, אז דא אין ארץ ישראל, איך האף בעזר השם אז אין אמעריקע אויכעט, דא אין ארץ ישראל איז דער מצב אסאך אסאך בעסער די לעצטע צייט, מען דארף נאך אלס רחמי שמים, יא מען איז נאכנישט צוגעענדיגט די גאנצע זאך, אבער ברוך השם, דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אז מען האלט שוין אין א פלאץ וואס מען לאזט אריין גיין אין די שולן, בתי כנסיות, בתי מדרשות, דער עולם גייט אין די מקווה'ס, מען גייט אין קברי צדיקים, מירון, חברון, מאמע רחל, שמעון הצדיק, אפילו אין פארמאכטע פלעצער. נאכדעם וואס ס'איז אריבערגעגאנגען איז זיכער צוויי חדשים, מ'קען זאגן פולע צוויי חדשים, פון ערב ראש חודש ניסן, האט זיך פארמאכט אלעסדינג, און איצטער האלטן מיר ערב ראש חודש סיוון, און ברוך השם דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אז ס'עפנט זיך צוריק אויף. זיי זאגן נאך אז מ'דארף אכטונג געבן, מ'דארף נאך האבן רחמי שמים, און אין ארץ ישראל אויכעט דארט אביסל, מ'זעט נאך אז ס'איז דא נייע וואס זיי ווערן קראנק רחמנא ליצלן, ס'דא אזעלכע קראנקע וואס דארפן נאך האבן א רפואה, אבער מ'טאר נישט פארגעסן אז מען דארף דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אויף אלע חסדים וואס ער ווייזט אונז, אז מען זעט מיט די גשמיות'דיקע פליישדיקע אויגן אויכעט אז ס'איז דא א שינוי לטובה. איך ווייס נישט פונקטליך וואס ס'טוט זיך ביי אייך אין אמעריקע, מען הערט נאך אביסל די נייעס אין לאנדאן, אין אייראפע, איך פארשטיי אז ס'ווערט אויכעט בעסער, אבער נאך אלסדינג איז לויט די נייעס וואס ס'איז דא פארשטיי איך אז ס'איז נאך דא וואס ס'איז פון די פרומע חרדישע אידן אויכעט וואס שטארבן רחמנא ליצלן, און ס'איז נאך דא אסאך קראנקע רחמנא ליצלן, לעצטנס הערט מען ווייניגער פון די פרומע אידן פון אונזערע אידן אז מ'שטארבט אדער קראנק אבער איך ווייס נישט פונקט וואס די אמת'ע מצב איז, אבער וויפל איך האב געהערט אז אין אמעריקע איז אויכעט זעט מען א שינוי לטובה לכל הפחות ביחס וואס ס'איז געווען אביסל פאר א חודש צוריק. מען דארף דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אויף דעם אויכעט, אויף יעדע קלייניגקייט, אויף יעדע ווייניגער רע, דארף מען דאס זען פאר די אויגן און דאנקען דעם אייבערשטן אויף דעם. מצד שני, דארף מען אויכעט אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף ווייטער. חזל האבן אונז אויסגעלערנט. לעולם יקדים אדם שבחו של מקום ואחר כך ישאל צרכו. און ס'איז נישט קיין סתירה, פארקערט, ס'איז א השלמה. יא, מען וויל פון אונז אז מצד אחד זאל מען דאנקען און לויבן, און אויף יעדע קלייניגקייט אפילו, כל שכן אויף גרעסערע זאכן, און אין די זעלבע מינוט דארף מען קענען אויכעט ארייננעמען אין קאפ, ארייננעמען אין הארץ, דעם ענין פון תפילה, און דעם ענין וואס מיר רעדן איצטער דא, לגבי די מגיפה וואס איז געווען און וואס איז נאך דא, דארף מען אסאך דאווענען, לויט וואס איך האב געהערט, איך ווייס נישט פון אוואו זיי נעמען דאס, איך ווייס נישט אויף וואס זיי פארלאזן זיך, איך ווייס נישט דער שורש פון זייערע ווערטער, אבער וויפיל איך האב פארשטאנען, קען זיין איר האט דאס אויך געהערט, אז ס'איז דא פון די מומחים אין די וועלט וואס זיי טענה'ן אז ס' חס ושלום ס'קען נאך צוריק קומען, ס'איז א זאך וואס איז קען חס ושלום קומען א צווייטע מאל און נאך מערער, ס'דא אזעלכע וואס האבן געזאגט דא אין ארץ ישראל אז זיי האבן געזאגט פאר א פאר חודש צוריק שוין אז ס'עט אוועק גיין אין די חדשים פון זומער און נאכער ביי די חדשים פון יום טוב תשרי חשוון וועט עס חס ושלום צוריק קומען אויף א גרעסערן פארנעם, ווי מ'רופט עס אן אויף עברית, גל שני, מ'דארף נישט טראכטן קיין שלעכטס, מ'דארף זיך משתדל זיין צו טראכטן נאר גוט, אבער נאך אלסדינג, אויב ס'איז דא אזא זאך וואס מומחי רפואה אין די וועלט רעדן אזעלכע ווערטער, איז לכל הפחות דארף עס מחייב זיין אז מיר זאלן דאווענען אויף דעם, מ'זאל בעטן דעם אייבערשטן חס ושלום זאל עס נישט מקוים ווערן, און פארקערט. אזוי ווי ס'איז אוועק ביז איצטער, זאל עס אינגאנצן אוועקגיין, בלי שום רושם כלל. ממילא די צוויי זאכן, אזוי ווי אין אלע עניינים, חזל האבן אונז אויסגעלערנט, אין אלע עניינים זיך מחבר זיין צו דעם אייבערשטן, און זיך מחבר זיין צו דעם אייבערשטן איז מיט די צוויי חלקים פון תפילה, תפילה ווייסען מיר, די הייליגע ספרים פונעם הייליגען רבי'ן ר' נחמן אין תורה ב' אין ליקוטי מוהרן און נאך פלעצער, אז תפילה איז דער ענין פון שבחו של מקום מיט שאלת צרכיו. דער רבי רופט עס אן פי שניים, וואס מיינט דאס פי שניים? דער רבי זאגט א בכור נוטל פי שניים, דער בכור נעמט טאפלט. דער רבי טייטשט אז פי שניים מיינט צו זאגן א מויל וואס ס'קען רעדן צוויי סארט אנדערע ווערטער. וואס מיינט דאס צוויי סארט אנדערע ווערטער? מצד אחד זאל מען קענען דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אויף אלע חסדים, אויף אלע ישועות וואס ער טוט מיט אונז, און ער טוט ברוך השם חסדים, און מען דארף דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן, אבער אין די זעלבע מינוט דארף די מויל האבן א כח פון שאלת צרכיו, און שרייען און אויסבעטן נאך ווייטער. בשעת מיר רעדן אויף די נקודה פון איצטער, וואס דער רבונו של עולם האט מגלגל געווען, יא, די גאנצע, אלע שיעורים וואס ס'גייט אריבער דורכ'ן זום וועבינאר, איז אלס ב ב ב אויס געקומען בכח דעם דעם קאראנא וואס איז ארויף געגאנגען אויף די וועלט די מגיפה און מיר דאנקען נאכאמאל מ'פארגעסט נישט צו ארויס ברענגען דעם יישר כח פאר סעם פעדער ער איז דער מכניס אורח מיר זענען אלע אריין ביי אים אין שטוב סעם אה מען זעט אים פאר די אויגן אה שמעון איז אויך דא מיט אונז וואס מאכסטו שמעון? יא, סעם דו ביסט א גוטע בעל מכניס אורח. אריינעמען אזויפיל מענטשן אין שטוב מיט איין מאל, דאס איז א גוטע הכנסת אורחים. מיר פארגעסן נישט אושי וועבערמאן, וואס ער שטייט אונטער די הענט מיט די דעם צו צו אויסשרייבן אלעס, ארויסגעבן אלעס. מאטשי בראך איז געווען אויסגעמישט גאך באראני, מסתבר איצטער אויכעט. מ'דארף דאנקען און לויבן אזוי ווי דער אייבערשטער וויל מיר זאלן דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן, איז אן קיין ספק דער אייבערשטער וויל אז מיר זאלן דאנקען און לויבן בין אדם לחבירו, בין איש לאשתו, יעדער איינער פאר זיך, מ'דארף דאנקען און לויבן זיך אליין, נישט פארגעסן פון די גוטסקייט וואס מען האט, מען דארף דאנקען און לויבן די ווייב, קינדער, די עלטערן, די ברידער, די שוועסטער. משפחה, חברים, נישט פארגעסן, נישט פארגעסן. ברוך השם, הודו להשם. דא זאגן מיר אז מיר דאנקען עכט אויף דעם. מיר האבן א וועג, אפילו מען קען נאך נישט פארן, מער ווייניגער, עס גייט זיך באלד עפענען העט בעזר השם, מען זאל קענען פארן און זיך קענען טרעפן פנים בפנים, אבער דער רבונו של עולם האט געדרייט אז כל זמן מען קען זיך נישט טרעפן, פנים בפנים, פעיס ביי פעיס, ממש טרעפן זיך פעיס ביי פעיס, וויזואל, יא, ס'איז אזא סארט פעיס ביי פעיס, ריכטיג, פיני, יא, מ'טרעפט זיך פעיס ביי פעיס אויף אזא סארט וועג אויכעט, מ'קען זיך טרעפן, מ'קען זען איינער דעם צווייטן, מ'קען הערן איינער דעם צווייטן, דער שבחו של מקום דארף אונז ארויסברענגען עכט א שאלת סבכו, מ'זאל נישט פארגעסן, בפרט איצטער אין דעם עת רצון וואס מיר געפינען זיך, מען גייט אריין היינט, דא אין ארץ ישראל איז שוין פארטאג, ביי אייך גייט דאס אנהייב נאכט, פון ערב ראש חודש מוקדם, ראש חודש סיוון, ס'איז א טאג וואס דער הייליגער של"ה הקדוש שרייבט, מ'קען אויסבעטן אסאך, בפרט אויף קינדער, אדער אלע עניינים, מ'גייט אריין אין א שבת, וואס איז דער שבת אמת'ער ערב ראש חודש און שבת מברכים חודש סיוון, ס'איז א אינטערעסאנטע מצב היינטיגע שבת מברכים, ס'איז נישטא אסאך מאל אזוי אפט, אז בשעת מען העט אויסבעטן דעם אייבערשטן אויף דעם קומענדיגן חודש, העט שוין זיין כמעט א גאנצער טאג נאכן נאכן מולד הלבנה, דער מולד איז נאך פרייטאג, אינטערעסאנט, מולד איז פרייטאג, און שבת איז שבת מברכים, און נאכהער גייט מען אריין אין מורא'דיגע סגולה'דיגע טעג, שטייט אין חזל, שטייט אין ספרים הקדושים, זונטאג איז ראש חודש סיוון, ביום הזה באו מדבר סיני, חזל זאגן ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד, בלב אחד, אויף דעם זאגן מיר ביי דיינו, נאר אילו קרבנו לפני הר סיני, אפילו ולא נתן לנו את התורה דיינו, און אלע מפרשים פרעגן, וואס פאר א ענין איז דאס קרבנו לפני הר סיני? איז עפעס א, דער זיין לפני הר סיני האט עפעס עפעס א כח? ס'האט עפעס א משמעות? לכאורה דער גאנצער הר סיני איז ווייל מ'האט געגעבן דארט די תורה, לכאורה. הר סיני האט א קדושה היינט? מען זעט נישט אז דער עולם פארט אויף הר סיני? לכאו' אע"פ וואס קען זיין אז מען קומט דארטן אן און אויב מען ווייסט נאר וואו דאס איז דארף מען מאכן א ברכה, ס'קען זיין ס'איז א מקום שנעשה בו נס לאבותינו, אזא נס פון מתן תורה, אבער למעשה מען זעט נישט אז מען פארט אויף הר סיני. וואס איז דאס די חשיבות פון אלמלי קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, ס'דא אסאך, אסאך מחשבות אין דעם, מפרשי התורה, מפרשי הגדה של פסח. איינע פון די מפרשים, איינע פון די, וואס ס'שטייט אין אסאך ספרים, כל מיני סארט שפראכן, אבער אלץ גייט אויף איין נקודה, אז קרבנו לפני הר סיני מיינט, קרבנו מיינט נישט נאר אז דער אייבישטער האט אונז מקרב געווען, נישט נאר אז דער אייבישטער האט אונז געברענגט, נאר קרבנו מיינט וואס ער האט אונז מקרב געווען. רבונו של עולם האט גורם געווען מיט דעם וואס מיר זענען געקומען ביי הר סיני האבן מיר באקומען א התקרבות איינעם צום צווייטן, די אידן האבן זיך מקרב געווען איינעם צום צווייטן דורך דעם וואס מען איז אנגעקומען לפני הר סיני, דער קומען אין מדבר סיני, דער קומען זיין דארטן לעבן דעם הר סיני, דאס האט גורם געווען אז מיר זאלן קענען זיין מקורב, באהעפט, התחברות איינער מיט דעם צווייטן, און דאס אליין איז אסאך חשיבות, אז אפילו מיר זאלן נישט מקבל זיין די תורה ביים בארג סיני, מיר זאלן נאר מקבל זיין די התקרבות וואס מיר האבן געהאט איינער צום צווייטן בכח דעם זיין לעבן הר סיני, איז דיינו, שטייט אין די ספרים אזא געדאנק און איינע פון די טיפע מחשבות אין דעם איז, ווייל חזל זאגן אונז, חזל דערציילן אונז אין מדרש, גמרא שבת, אגב, דער וואס לערנט דף היומי, די טעג גייט מען לערנען די עניינים פון מעמד הר סיני, דף פ ז, פ ח, זייער אינטערעסאנט, מען גרייט זיך צו מעמד הר סיני און מען גייט לערנען באלד די עניינים פון מעמד הר סיני, אבער חזל זאגן אונז אז הר הכרמל, הר תבור, גרויסע בערג, ס'דא אין ארץ ישראל, גרויסע בערג, ברייטע בערג, גרויסע בערג, אזוי ווי הר הכרמל לעבן חיפה, הר תבור, זענען געקומען טענה'ן צו דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, דו גייסט געבן א תורה פאר כלל ישראל, דו דארפסט האבן א בארג? מיר זענען דא, מיר זענען גרויסע בערג, די גרעסטע בערג אין ארץ ישראל, דער אייבישטער זאגט נע נע נע נע, נישט הר תבור, נישט הר הכרמל, חזל זאגן עס אויפן פסוק אין תהלים, הר גבנונים, יעדער איינער זענען געקומען האבן טענות, רבונו של עולם מיר זענען די בערג, אויף אונז קען מען, דו ווילסט דאך אלע זאלן זען, ס'זאל זיין א שיינע א שיינע מעמד, דער אייבישטער האט אויסגעקליבן דעם בארג סיני, הנמוך שבהרים, דער נידעריקער פון די בערגעלעך, אין א מדבר, ס'איז דא הר הר הכרמל איז אינמיטן ים, אין חיפה זעט מען אז דער הר הכרמל איז ממש אזוי לעבן ים, דער הר תבור איז אזוי אינמיטן ארץ ישראל לעבן טבריה, נע נע נע דער אייבישטער זאגט נע נע נע נע. הר סיני, חזל לערנען אונז ארויס פון דעם פסוק וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות א פסוק אין חוקת, חזל זאגן דער וואס האלט זיך קליין אזוי ווי הר סיני און אזוי ווי א מדבר ממדבר מתנה ער האט באקומען די תורה במתנה, תורה חזל זאגן למה נמשלה התורה למים אזוי ווי מים גייען פון אויבן אויף אונטן, מה מים יורדים מלמעלה למטה, איז פשט זיי האלטן זיך קליין, אזוי דברי תורה, דער וואס וויל זוכה זיין צו תורה איז נאר במדבר, דעריבער היינטיגע שבת איז פרשת במדבר, דער גאנצע חומש רופט זיך חומש במדבר, בדרך כלל, כמעט אלע יארן, פרשת במדבר איז די פרשה וואס מען ליינט פאר שבועות, יא, ס'רופט זיך דער שבת אויפרוף. פון שבועות, יעדער יום טוב האט דאך א שבת אויפרוף, יעדער יום טוב איז דאך אזוי ווי א חתונה, פאר א חתונה איז דא א אויפרוף, די היינטיגע שבת איז די שבת אויפרוף פון חג השבועות. לחיים לחיים, לחיים מחדר יחזקאל, מחדר יחזקאל צוזאמען מיט דעם הינטעלע אויכעט, לחיים לחיים. וואס איז דאס פרשת במדבר? פארוואס פארוואס איז טאקע די תורה געגעבן געווארן אין א מדבר? פארוואס רופט מען עס חומש במדבר? מדבר סיני? זאגן חזל יא, דו ווילסט מקבל זיין תורה, די תורה וועסטו קענען מקבל זיין נאר בשעת דו וועסט זיך האלטן קליין אזוי ווי א מדבר, א מדבר איז הפקר לכל, א מדבר איז נישט קיין שדה, ס'איז נישט קיין פעלד, ס'איז נישט קיין בית, מדבר איז א מושג פון א הפקר, אזוי איז דאס א ענין פון ענווה, פון שפלות, ווען א מענטש איז מוכן צו זיך אויסארבעטן, צו זיין, עד כדי כך, ס'איז דא א לשון חזל, מי שנעשה מדבר, און ער לאזט זיך לדוש עליו, כאילו ער לאזט מען זאל זיך טרעטן אויף אים, אזוי ווי דער הייליגער רבי נחמן ברענגט אין ליקוטי מוהרן אין תורה רע"ז דער רבי ברענגט דארטן דעם לשון אז מיר דאווענען אלע טאג, יא, מען פרובירט דאך דאווענען אפילו אין שטיבער, אין די גאסן, ברוך השם אין ארץ ישראל אין די שולן, אפשר אין אמעריקע דאווענט מען שוין אויכעט אין די שולן, איך ווייס נישט, דריי מאל א טאג ביי שמונה עשרה ענדיגט מען ונפשי כעפר לכל תהיה, פשוט'ע פשט, איך בעט דעם אייבערשטן, רבונו של עולם העלף מיר זאל איך זוכה זיין צו ענווה, צו שפלות, און מיין נפש זאל זיין כעפר לכל, איך זאל איך זאל זיין עפר, דער פשוט'ע פשט, איך זאל זיין נידעריג, זאל זיין נידעריג ביי מיר, נפשי כעפר לכל תהיה. דער הייליגער רבי ר' נחמן קוקט אריין אין תורה רע"ז שרייבט א מורא'דיגער לשון, וואס איז נפשי כעפר, זאגט דער הייליגער רבי, אזוי ווי די עפר, מען טרעט אויף אים, אוואו אוואו זיצסט איצטער? אויפן דר'ערד, אוואו גייסטו? מען גייט אויפן דר'ערד, מען טרעט אויפן דר'ערד, אבער דער דר'ערד שרייט נישט אויף דיר, דער דר'ערד גיט דיר אויף צוריק, דער עפר איז נותן לכל אחד ואחד, דער עפר גיט פאר יעדן איינעם אויף צוריק, זהב כסף, ר' מאיר מאיר פון לעיקוואוד מיט אלע חברים, די, דער עפר גיבט אויך צוריק, אלעס דינג, עסן, טרינקען, אלעס וואקסט פון די עפר, ס'איז מיר טרעטן אויף די עפר, מיר טרעטן אויפן דרערד, און דער דרערד וואלט דאך געדארפט דיר געבן א פאטש אויף צוריק, דער דרערד וואלט געדארפט דיר אנשרייען, דער עפר מאכט עס נישט. רחמנא ליצלן, מען זאל נישט געפרואווט ווערן, ס'דא מאלן וואס ס'דא א ערדציטערניש, יא, ס'דא מאלן וואס די עפר גיט זיך א רוק, אוי אוי אוי, דער פחד איז גרויס, דער אייבערשטער זאל רחמנות האבן, מען זאל קיינמאל נישט פרובירט ווערן, און ס'דא גרויסע סכנות פון פון ערדציטערנישן אפילו איצטער אויכעט, מען דארף האבן רחמי שמים מרובים, אויף דעם דארף מען אויכעט דאווענען, אז ס'זאל נישט אנקומען פלוצלינג קיין ערדציטערניש, דער אייבישטער וויל די וועלט דערשרעקן, אזוי ווי דער אייבישטער האט געברענגט א ערדציטערניש פון א קאראנא אויף א אנדער וועג האט ער דערשראקן די וועלט, זאל דער אייבישטער זיך מרחם זיין, ער זאל נישט געבן, שטייט אין גמרא ברכות, בשעת ס'איז דא א ערדציטערניש מאכט מען א ברכה שכוחו וגבורתו מלא עולם, ס'איז דא עקסטערע א ברכה, דער אייבישטער ווייזט ער איז בעל הבית, די גמרא זאגט אין ברכות אין ירושלמי, אז אפילו על פי דרך הטבע קען מען פארשטיין וואס א ערדציטערניש איז, ס'איז דא אזעלכע סייס, ס'איז דאך דא די די וועלט, על פי דרך הטבע איז די וועלט געבויעט פון ס'רופט זיך לוחות טקטוניים, ווי זאגט מען עס אויף ענגליש, אבער יעדער חלק, אסאך חלקים פון די וועלט איז איז גאנצע חלקים פון אזוי ווי צוויי שטיינער, שטיינער שטיינער וואס איז מחובר, און די שטיינער רייבן זיך, און דאס וואס זיי רייבן זיך איז דאס גורם אז ס'געט ארויס עפעס א סייס, אה ווי רופט זיך עס, מיט די סייסמאלאגיע, און אסאך מאל ווערט געריבן אזוי שטארק אז ס'גיבט א גיי ארויס רחמנא ליצלן, א ערדציטערניש, אוי אוי אוי, דער אייבערשטער זאל זיך מרחם זיין מ'זאל נישט געפרואווט ווערן אויף אזעלכע נסיונות, איז אפילו על פי דרך הטבע פארשטייט מען עס, אבער מיר גלייבן אין חזל, וואס חזל זענען געקומען און חזל האבן אונז מגלה געווען אז דער שור אהרן מאיר, שמעון מאיר, דו האסט א חבר פון לעיקוואוד זעה איך איז מחובר מיט אונז, יא, אה, שלום וברכה, וואס מאכסטו? דאמסקי, חזק ואמץ, יא, ברוך השם, הרב מיטלפעלד גערעדט, מיר דאנקען און מיר לויבן אז מיר זענען אזוי ווייט איינער פון צווייטן בגוף, אבער דער זום איז אלעמען מחבר. פון אלע מדינות, פון אלע שטעט איז חזל האבן אונז אוועק מודיע געווען און מגלה געווען דאס וויסן זיין אז די ערד ציטערט נישט און נישט נאר וואס דו פארשטייסט על פי דרך הטבע אזוי ווי מיר רעדן די גאנצע צייט אויף די אויף די קאראנא אויף די קאראנא קען מען פארשטיין כ'ווייס ס'איז געווען אין טשיינא אין וואוהאן אזא זאך און אזא זאך און דאס האט גורם געווען אלץ איז אמת אלץ איז ריכטיג מ'קען אלץ פארשטיין על פי דרך הטבע, אבער מיר גלייבן באמונה שלימה אז דער טבע, דער אלוקים, איז כולו הוויה, ס'איז דא א בורא כל עולמים וואס ער שטייט אונטער דעם טבע, און ס'איז נישט נאר וואס מיר פארשטייען על פי דרכי הטבע פארוואס ס'איז דא אזא מגיפה, און ווי אזוי ס'ווערט צושפרייט, און ווי אזוי ס'גייט אריבער פון איינעם צום צווייטן. יא, דאס איז טבע. אבער מיר האבן שוין גערעדט די פריערדיגע שיעורים, דאס איז קטנות. אויב א מענטש וועט ליגן נאר אין דעם, היי, די חזון איש אין אין בארא פארק, די חזון איש, מיר האבן דיר, אברהם יעקב שווארצבערג, מיר זענען מיט דיר צוזאמען, מיר זעען דיר אויכעט. איז א מענטש קלערט, א מענטש רעדט זיך איין, אז דאס איז, מיר פארשטייט, סע סע סע ס'איז א מגי. דרך הטבע, אבער ער וויל פון אונז אז מיר זאלן דערהערן אז ס'איז דא העכער, בלייב נישט אין די קטנות, גיי אריין אין די גדלות, ווי מ'האט גערעדט די פריערדיגע שיעורים, זיי נישט קיין בהמה פון עומר שעורים, ווער א מענטש פון שתי הלחם פון חיטים, בלייב נישט אין מצרים, דערנענטער זיך צו מתן תורה, יא, דערנענטער זיך צו מתן תורה, דערנענטער זיך צו די שתי הלחם. און איינע פון די עניינים פון מתן תורה, וואס מיינט דאס ווער א מענטש, וואס מיינט דאס גיי אוועק פון זיין א בהמה, ס'מיינט איין זאך, אברהם יעקב, חזון איש, יישר כח, יישר כח פארן אונז פרייליך מאכן, אין פראפארציעט, יא, אין פראפארציעט ברוך השם, חזק ואמץ, יישר כח, נאר בשמחה, אזוי ווי אברהם יעקב, אזוי ווי די חזון איש, מ'דארף זיך פרייליך מאכן, ווייל דאס איז גדלות, ווען א מענטש גייט אריבער א שווערקייט, א מענטש גייט אריבער מח אין די קטנות, א מענטש גייט אריבער, יעדער איינער אין זיינע עניינים, אין שידוכים, אין שלום בית, אין פרנסה, אין מחלוקת, אין רפואה, יעדער איינער אין יצר הרע געשעפטן, מאך זיך פרייליך, בלייב נישט אין קטנות. גיי אריין אין גדלות, און די נפקא מינה פון קטנות מיט גדלות איז אין דעם ענין פון אלוקים מיט הוויה, בלייב נישט חס ושלום אין דעם מצב אז אלץ איז טבע, געדענק אז ס'איז דא א השגחה פרטית, מיר זאגן אלס אלעס אויף דעם ענין פון ערדציטערנישן, דער אייבערשטער זאל רחמנות האבן מ'זאל נישט געפרואווט ווערן, אבער מ'קוקט אויף די וועלט זאגט דער הייליגער ר' נחמן, מיר מיר שטייען אויף די וועלט, מיר טרעטן אויפן דר'ערד, און דער דר'ערד שרייט נישט אויף אונז, דער דר'ערד פאטשט אונז נישט, נאר ווען ס'איז דא א ערדציטערניש, גלייבן מיר אויכעט אז דער ערדציטערניש איז א בת קול, דער ערדציטערניש נעמט זיך פון כל מיני זאכן וואס טוט זיך אויף די וועלט, די גמרא זאגט אין ס אין ברכות סיבות און אין ירושלמי איז דא פינף סיבות פארוואס ס'קומט א ערדציטערניש, מיר גלייבן באמונה שלימה אז אפילו דער ערדציטערניש איז אויכעט א בת קול וואס ס'ווערט נתגלגל פון דעם אייבערשטן און ס'ווערט אפגעטייטשט אויף די וועלט אין אזא מצב, אבער בדרך כלל איז די דער דר'ערד שטערט דיר נישט, דער דר'ערד פאטשט דיר נישט, דער דר'ערד שרייט נישט אויף דיר, דער דר'ערד לאזט דיר זאלסט טרעטן אויף אים, און ער פירט זיך נאך מיט דיר ווי ס'דארף צו זיין, ער גיט דיר עסן, ער גיט דיר טרינקען, ער גיט דיר גאלד, און זאגט דער הייליגער רבי דאס איז פשט יא לייבי, אבי די גיטאר, דער זאגט דער הייליגער רבי אז נפשי כעפר מיינט מיר בעטן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם העלף אז מיין נפש, מיין הנהגה זאל זיין אזוי ווי כעפר, נפשי כעפר לכל תהיה, דאס מיינט מדבר סיני, דאס מיינט אז ראש חודש סיוון באו מדבר סיני, וואס מיינט אז מ'איז געקומען מדבר סיני? מ'איז געקומען צו דעם פלאץ, צו דעם געדאנק, צו די הבנה, צו די השגה, צו די הרגשה פון זיין א מדבר לכל, צו זיין אין א מצב פון נפשי כעפר לכל תהיה. און דאס מיינט אלמלא קרבנו אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו, דער אייבישטער זאל אונז ברענגען נאר צום בארג סיני, און מיר זאלן מקבל זיין, מיר זאלן דערהערן, מיר זאלן פארשטיין, צו זיך קענען האלטן קליין, צו זיך קענען האלטן נידעריג, צו זיין אזוי ווי דער בארג סיני, א נמוך שבהרים, א נידעריגער בערגעלע, נישט קיין הר תבור, נישט קיין הר הכרמל, זיי האבן געזאגט, רבונו של עולם, גיב די תורה אויף אונז, ניין, דער אייבערשטער זאגט אז די תורה איז מים, יורדים מלמעלה למטה, אזוי ווי דער בארג סיני, דאס מיינט קרבנו, ווייל דאס דאס ברענגט א מורא'דיגער. אלס גאווה, פארקערט פון ענווה, פארקערט פון שפלות, וואס מער ס'איז דא ענווה, וואס מער ס'איז דא שפלות, דאס מיינט סיני, דאס מיינט מדבר, דעמאלטס קען מען האבן תורה אן קיין גאווה. דאס שטייט אין ספרים, אז דאס, מיר לערנען דאך אלע פרקי אבות, די וואכן פון צווישן פסח ביז שבועות, דאס איז דער שורש המנהג פון לערנען פרקי אבות, שפעטער האט מען עס מוסיף געווען אויף א גאנצן זומער, אבער בשורש איז געווען דער מנהג צו לערנען פרקי אבות די זעקס שבתים צווישן פסח ביז שבועות, היינטיגע וואך וועט זיין די זעקסטער פרק, שבת פאר שבועות, ווי אזוי הייבט מען אן, ווי אזוי הייבט זיך אן מסכת אבות? משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, מפרשים פרעגן, משה קיבל תורה מסיני? וואס פאר א זאך איז דאס? סיני האט געגעבן תורה? זלמן לייב, סיני איז עפעס א מענטש? ס'איז דא א צדיק ר' סיני, הרב סיני האלבערשטאם, ער האט געגעבן תורה? יא, יואלי האלבערשטאם, אפשר איז פון דיין משפחה. סיני האט געגעבן תורה? די תורה האט מען באקומען פונעם אייבערשטן. מיר זאגן דאך אלע טאג, ברוך אתה ה' נותן התורה. וואס איז פשט משה קיבל תורה מסיני? ווער איז דאס סיני וואס האט אים געגעבן די תורה? אזוי פרעגן די מפרשים. מפרשים זענען מסביר, משנה וויל אונז קומען זאגן, משה, דו ווייסט פארוואס משה האט מקבל געווען תורה? ווייל משה איז געווען אזוי ווי סיני, אזוי ווי סיני איז ענווה, איז שפלות, איז מדבר, משה איז דאך געווען דער עניו מאוד מכל האדם, משה קיבל תורה בסיני ומסרה ליהושע, די גאנצע זאך אויב דו ווילסט מקבל זיין תורה, און דו ווילסט קענען איבערגעבן תורה, ס'איז תלוי אין איין זאך, ענווה און שפלות, וואס דאס ברענגט ארויס אט א מורא'דיגע אהבה, א מורא'דיגע חיבה, א מורא'דיגע התכללות, אשריכם אשריכם מחדר יחזקאל, מען זעט אייך אלעמען, יא, דאס מיינט משה קיבל תורה מסיני. מיר שטייען איצטער אין מדבר, פרשת במדבר, מדבר סיני, מיר שטייען אין דעם שבת מברכים חודש סיוון, דעם טאג פאר מען קומט אריין ביום הזה באו מדבר סיני, מיר שטייען איצטער די שבת אויפרוף פון חג השבועות, זמן מתן תורתינו, וואס מיר ווילן נאכאמאל מקבל זיין די תורה פון א משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, דו ווילסט זיין פון די וואס זענען מקבל תורה און די וואס זענען מוסר תורה? איין זאך, סיני, אבער הר תבור, הר הכרמל! ניין, טאמער דו וועסט זיך שפירן אז דו ביסט תבור און דו ביסט כרמל, זאגט דער אייבישטער, גיי, גיי, איך וועל דיר אפצאלן, הר תבור וועט באקומען מיט סיסרא, הר הכרמל וועט באקומען מיט אליהו, יעדער איינער באקומט זיינס, יעדער צדיק, יעדער מענטש וועט באקומען זיינע זאכן, דער אייבישטער צאלט אפ אויף יעדן איינעם, בפרט גרויסע בערג, אבער תורה קענסטו נישט באקומען. כלל ישראל זאל באקומען תורה לדורות עולם, ס'איז תלוי אין איין זאך, ענווה בשפלות. ס'איז דא זייער א אינטערעסאנטע ווארט פון ר' הערשעלע מקראקע, באוואוסט, ר' הערשעלע מקראקע איז געווען פון די גאוני עולם, ס'איז דא א ספר'ל פון אים וואס מ'האט מלקט געווען זיינע חידושי תורה, געווען זייער א חריף, אבער ס'נישט געבליבן קיין ספר פון אים, מיט א גאנצע מעשה איז דא אויף דעם, און אבער מ'האט מלקט געווען אביסל ווערטער דא און דארטן. איז איינע פון די חידושים וויפיל איך געדענק שרייבט ער אז חזל זאגן אז יעדער תלמיד חכם דארף כדי ער זאל קענען זיין א תלמיד חכם אזוי ווי מיר רעדן דא איצטער דארף מען האבן ענווה בשפלות זאגן חזל אפילו מען דארף האבן ענווה בשפלות אבער שמיני שבשמינית דארף מען האבן גייווע מען דארף האבן ווי שטייט אין ספרים, א ויגבה לבו בדרכי השם. אזוי ווי די גמרא אין סוטה, יעדער איינער קען אריין קוקן, גמרא אין סוטה, כ'ווייס נישט דף ח' אדער דף ט', דארט רעדט ארום די גמרא די אלע לשונות פון ענווה, פון שפלות, דער הייליגער רבי ר' נחמן ברענגט דאס אין ספר המידות, דאכט זיך אין ענווה, אלע מורא'דיגע זאכן פון ענווה און די שרעקליכע זאכן פון גייווע. אבער די גמרא פירט דארטן אויס אז א תלמיד חכם אפילו מ'דארף זיין א ענו, אבער מען דארף האבן מעיכעט שמיניס שבשמיניס פון הויכקייט, נישט אינגאנצן ענווה. בפשטות ווי משמע אין גמרא אז מען לערנט דאס ארויס פון הר סיני, ווייל לכאורה פארוואס זאל דער אייבישטער, אויב מען דארף האבן ענווה, מען דארף האבן שפלות, פארוואס האט דער אייבישטער געגעבן בכלל די תורה אויף א בארג? גיב עס אויפן דר'ערד. ענווה שפלות, נפשי כעפר, מען דארף זיך, מען דארף נישט קיין בארג, מען קען געבן אויפן דר'ערד, קומט די תורה זאגט נע נע נע, מען דארף א בערגעלע אויכעט, מען קען נישט געבן תורה אויפן דר'ערד, מען דארף האבן א שטיקל אביסל ויגבה לבו, נישט קיין הר תבור, נישט קיין הר הכרמל, אבער מען דארף א ויגבה לבו, מען דארף א הר סיני, איז רבי הערשעלע מקראקע האט געמאכט א חשבון, די גמרא זאגט עפעס א מימרא אין גמרא, ר' נחמן ברענגט עס אין ליקוטי מוהר"ן, תורה י"ד, ס'איז עכט אינטערעסאנט, ס'איז א תורה פון חנוכה, און דארטן אין די תורה רעדט דער הייליגער רבי נחמן פון ענווה ושפלות גאר באריכות, רבי נחמן שרייבט דארט אין תורה י"ד, אז ס'איז דא פיר מדריגות פון ענווה, און מען דארף ארבעטן אויף אלע פיר מדריגות, רבי נחמן. וואס איז משפיע אויף אנדערע, אויב מען וויל האבן תורה וואס איז ברענגט ארויס קירוב רחוקים, מקרב זיין נשמות ישראל לאבינו שבשמים, אז מען וויל האבן אזא סארט תורה וואס די אותיות זאל זיין א תורת חסד, וואס יעדע אות וואס דו רעדסט ארויס ווערט א יחוד למעלה און ס'ברענגט נשמות בעלי תשובה וגרים, זאגט ר' נחמן אי אפשר לזכות לתורה אלא על ידי ענווה ושפלות, דאס וואס מיר זאגן איצטערט דא ביי דעם שיעור וואס מיר רעדן אויף במדבר סיני, זאגט ר' נחמן ס'איז דא ארבע מדריגות של שפלות, א מענטש דארף זיך קענען האלטן קליין אקעגן די צדיקים, דאס איז א חידוש, יא? דו ביסט דאך, דו ווייסט דאך אז ביסט נישט קיין צדיק, וואס איז פשט אז זיך האלט קליין אקעגן די צדיקים? ר' נחמן זאגט, איך ווייס, איך ווייס אז דו ווייסט אז ביסט נישט קיין צדיק, אבער דער יצר הרע איז אזוי גרויס אז ער קען דיר מאכן אין קאפ זאלסט זיך האלטן גרעסער פון די צדיקים אויך. מען דארף ארבעטן אז מען זאל זיין קלענער ביי זיך אין קאפ, ביי זיך אין הארץ, פון די צדיקים. שפעטער איז דא בינונים. מען דארף קענען זיך האלטן קליין אקעגן די בינונים. אפילו שטייט אין חזל לעולם יחזיק עצמו אדם כבינוני. אבער אין מח און אין הארץ דארף א מענטש שפירן אז ער איז דער קלענסטער פון אלע בינונים, די אלע בינונים זענען נאך בעסער פון אים. דער רח"ו לייגט צו נאך מערער, א דריטע זאך, מען דארף זיך קענען האלטן נידעריגער אפילו פון די רשעים. wow wow דאס איז דאס איז א מדריגה, יענער איז דאך א רשע, איך זע דאך אז יענער, יענער איז נישט בסדר, ווי קען איך זיך האלטן קלענער פון אים? איינע פון די מחשבות איז, מען האט שוין גערעדט אסאך מאל וועגן דעם, מיר האבן דערציילט, אזוי ווי מען דערציילט דערפון בשם צדיקים, עס איז דא גירסאות אויף וואס פאר א צדיק מען זאגט דאס, אבער עס איז א באוואוסטע מעשה, לחיים לחיים, לחיים רב יחזקאל, לחיים, אה, לחיים. איז א באוואוסטע מעשה, ארי לחיים, מוז מאכן לחיים, מאך לחיים ארי, מען קען מאכן לחיים מיט דעם אויכעט. לחיים לחיים ארי, לחיים. איז א באוואוסטע מעשה איז דא איינער פון די גרויסע צדיקים וואס ער האט געהאט עפעס אזא מנהג אז ער פלעגט אריינקומען אלע טאג אין שול, און פאר ער איז צוגעגאנגען צו דעם פלאץ דאווענען האט ער געגעבן א קוק אויף אלע מענטשן אין שוהל, און ער איז צוגעגאנגען צו דעם פלאץ דאווענען. ס'איז געווען עפעס איינמאל ער קומט אריין אין שוהל, ער גיבט א קוק אויף אלע מענטשן, און ער גייט ארויס צוריק ביי אים אין שטוב, ס'גייט אריבער אפאר מינוט, די חסידים וואונדערן זיך פארוואס איז דער רבי געגאנגען, ער קומט אריין נאכאמאל, ער גיבט א קוק אויף אלע מענטשן, און ער גייט אויף זיין פלאץ דאווענען. שפעטער האט מען אים געפרעגט וואס איז געשען היינט, האט ער געזאגט אזוי ווען ער קומט אריין דאווענען פירט ער זיך אזוי ווי ס'שטייט פון אר"י הקדוש אז א מענטש דארף מקבל זיין אויף זיך ואהבת לרעך כמוך, און ואהבת לרעך כמוך מיינט אז איך זאל קענען זען יענעמ'ס מעלה, ווי דער הייליגער רבי אלימלך מליזשענסק בעט זיך אויס ביי די תפילה און חסידים ואנשי מעשה זאגן עס פארן דאווענען, און אויף דעם דארף מען אסאך בעטן. מען זאל זען מעלת חברינו ולא חסרונם, איז ער קוקט אויף די מעלה פון יענעם, און ממילא שפירט ער wow יענער האט די מעלה, דער האט די מעלה, און ער איז בעסער ווי מיר, ווייל ער האט די מעלה, שפירט ער זיך ענווה ושפלות אקעגן יענעם. זאגט דער צדיק, אלע טאג קום איך אריין אין שול, און איך גיב א קוק אויף אלעמען, און איך זע יעדן איינעם זיין מעלה, איך זע אברהם יעקב'ס, יא אברהם יעקב, איך זע דיין מעלה, יעדער איינער זעט זיין די מעלות פון דעם אנדערן און מען פריידט זיך, ברוך השם, אוי, מיט אים, מיט יענעם, מיט יענעם, מיט אלעמען. אבער איין טאג קומט ער אריין אין שול, און ער גיט א קוק און ער זעט איינער פון די גרעסטע רשעים, אפיקורסים, וואס איז דא אין שטעטל, איז געקומען דאווענען. און דער רב זעט אים, דער צדיק זעט אים, און ער טראכט ביי זיך, נו, וואס קען איך שפירן אז ער איז בעסער ווי מיר? און ער זעט אים, נענענענע, ער זעט דאס נישט, ער שפירט דאס נישט. עס האט אים שטארק וויי געטאן, ער איז אריינגעגאנגען צוריק אין שטוב, ער זאגט, איך קען נישט גיין דאווענען, איך קען נישט גיין דאווענען, איך האב נישט דעם ואהבת לרעך כמוך, איך האב נישט די הרגשה אז יענער איז בעסער ווי. אריין א מחשבה איך זאל שפירן אז יענער האט אין זיך א מעלה וואס איך האב נישט. און ס'איז אים אנגעקומען פלוצלינג א מחשבה. די מחשבה איז געווען, wow, אויב איך וואלט געווען א רשע אזוי ווי יענער, וואלט איך אריינגעקומען נאך אין שול? זיכער נישט. אויב איך וואלט געווען אין די מדריגה פון רשעות אפיקורסות פון אים, וואלט איך שוין נישט געקומען קיינמאל אין שול. און ער, דער רשע, דער אפיקורס, ער קומט נאך אריין, ער האט עפעס א יארצייט, וואו, ער האט עפעס א זאך וואס איך האב נישט, ער האט געשפירט די זאך איז אריינגעקומען אין שול, ער האט געגעבן א קוק אויף עם, ער זאגט, יא, דו ביסט חשוב'ער פון מיר, איך קען גיין דאווענען. אזוי דערציילט מען א מעשה פון אדער דער חוזה מלובלין אדער דער אפטער רב. אבער דא זאגט דער הייליגער רבי נחמן אין תורה י"ד אז מען דארף האבן ענווה ושפלות אנטקעגן נישט נאר צדיקים, נישט נאר בינונים, נאר אקעגן די רשעים, ר' נחמן שרייבט אין א צווייטע תורה אז צדיקים בינונים רשעים ראש תיבות ציבור, אין יעדער ציבור איז דא צדיקים בינונים רשעים, און בשעת מען דאווענט מיט א ציבור מיט מנין, דארף מען זיך קענען האלטן בענווה, מען דארף זיך קענען האלטן בשפלות אקעגן יעדן איינעם, שפירן א ענווה, שפירן א שפלות אקעגן די צדיקים, אקעגן די בינונים, אקעגן די רשעים, נו, דריי מדריגות, ס'איז מורא'דיג. רב נחמן זאגט ס'נישט גענוג. ער זאגט אז רב נתן מברסלב שרייבט אין ליקוטי הלכות הלכות עורלה אויף די תורה י"ד אין ערשטן חלק ליקוטי מוהר"ן, זאגט רב נתן אז דאס איז דער סוד פון שלשה שני עורלה. ווען א מענטש האלט זיך קליין, ווען א מענטש ברענגט זיך צו צו האבן ענווה ושפלות אנטקעגן צדיקים, בינונים רשעים, ווערט ער געראטעוועט פון עורלה. דאס איז די שלש קליפות הטמאות. ס'איז דא שלש קליפות הטמאות, ס'איז א מורא'דיגע גוטע זאך, מען ווערט געראטעוועט, אבער ס'איז נאכנישט גענוג, מען דארף זיך קענען ראטעווען אויכעט פון די קליפת נוגה, ס'איז דא א קליפה וואס ס'רופט זיך על פי קבלה קליפת נוגה, קליפת נוגה דאס איז די איידעלע, די איידעלע, גאר גאר איידל, דאס איז זייער א איידעלע קליפה, מען דארף קענען ווערן ריין פון קליפת נוגה אויכעט, דאס רופט זיך נטע רבעי, אזוי ווי אין הלכה ווייסן מיר אז די ערשטע דריי יאר טאר מען נישט עסן די פירות בכלל, פערדע יאר מען מעג עסן די פירות, אבער מען דארף עס ברענגען אין ירושלים, דאס איז נטע רבעי, דאס איז אזוי ווי דער סוד פון די שלשה, ס'איז דא אין על פי קבלה שטייט ס'איז דא מילה איז דא צוויי זאכן יא, מען נעמט אראפ די ערלה און נאכער מאכט מען פריעה, ס'איז דא ערלה. א פערדע זאך, די פערדע זאך רופט זיך אן אז מען דארף קענען מאכן פריעה, דאס איז דאס איז גאר איידל, זאגט דער הייליגער רבי נחמן, אפילו ווען א מענטש וועט שוין זוכה זיין, ער וועט זיך האלטן קלענער פון די צדיקים, פון די בינונים, פון די רשעים, ס'איז נאכנישט גענוג, אפילו ווען ער איז דער קלענסטער, דארף ער זיך האלטן קלענער פון זיך אליין. הא, מורא'דיג. ר' נחמן ברענגט דעם פסוק שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. די ערשטע זאך, אל יצא איש ממקומו, גיי נישט ארויס פון דיין פלאץ, האלט זיך נישט גרעסער פון די צדיקים, האלט זיך נישט גרעסער פון די בינונים, האלט זיך נישט גרעסער פון די רשעים, אבער ס'איז דא נאך א מדריגה, שבו איש תחתיו, זיץ נידעריקער פון וואס דו ביסט, דו דארפסט זיין קלענער פון דיר אליין. ר' אברהם בן ר' נחמן אין ביאור הליקוטים פרעגט, ווי קען זיין אזא זאך? ווי קען א מענטש זיין, אברומי האלצער, חזק ואמץ, ר' אברהם בן ר' נחמן פרעגט, ווי קען זיין אזא זאך? א מענטש קען זיך האלטן קלענער פון זיך? ער גייט זיך פארנארן? זיין א רמאי, א שקרן? איך בין קלענער פון אלעמען? און איך גיי זיין קלענער פון מיר אויכעט, אויב איך בין וואס איך בין, ווי קען איך זיין קלענער פון וואס איך בין? וואס מיינט דאס שבו איש תחתיו? וואס מיינט דאס זיץ אונטער דיר? איך קען זיצן אונטער מיר? לאמיר זען איינער זעצט זיך אוועק אונטער זיך. מען קען נישט זיצן אונטער זיך, ווי קען מען זיצן אונטער זיך? דער פשוט'ער פשט טאקע שבו איש תחתיו מיינט, נישט אוועק גיין, שבת, מען טאר נישט גיין מער ווי, טאמער א מענטש איז אין חוץ לתחום, ארבע אמות, א מענטש איז א תחום, האט ער א תחום שבת, אבער וואס מיינט עס, וואס מיינט עס לויט ר' נחמנ'ס ווערטער, תחתיו, זיץ אונטער זיך. זאגט ר' אברהם בר' נחמן א מורא'דיגע זאך, ביאור הליקוטים אויף תורה י ד, דו ווייסט, ער האט עס מרמז דארטן, דו ווייסט פארוואס דו ביסט ביי דיר אין קאפ קלענער פון די צדיקים, קלענער פון די בינונים, קלענער פון די רשעים, און דו ביסט צוגעקומען צו דעם אז דו ביסט קלענער פון אלעמען, ווייל דו ביי דיינע מחשבות פארשטייט לויט וויפיל דו פארשטייסט, לויט וויפיל דו שפירסט, פארשטייסטע אז דו ביסט אזוי און אזוי קליין. זאגט מען דיר, ס'איז דא א מדריגה אין ענווה פון נטע רבעי אז מ'איז מברר קליפת נוגה, אז מ'הייבט אן צו פארשטיין אז מ'איז נאך נידעריגער פון וואס איך קלער. ווען איך וואלט געווען געוואוסט ווער איך בין, וואלט איך געשפירט אז איך בין אסאך מער נידעריגער פון וואס איך בין. פארוואס שפיר איך אז איך בין דער נידעריגסטער? ווייל איך שפיר אז איך בין נאך עפעס, אבער אין דער אמת'ן, איך בין נאך נידעריגער פון וואס איך שפיר אז איך בין נידעריג. דאס איז א מורא'דיגע מדריגה, דאס איז דאס איז ממש ווי דער רבי איז מרמז אין תורה נ ב אין ליקוטי מוהר"ן, די תורה פון התבודדות, אז א מענטש דארף זיך אויסארבעטן פון אלע תאוות רעות, מידות רעות, שפעטער איז נאך דא איינס, איין זאך, דאס איז גאווה, ישות, און מען דארף זיך דארטן אויך אויסארבעטן, ס'איז מורא'דיג, ס'איז מורא'דיג, מורא'דיג, ס'איז נישט פשוט בכלל, אה! ס'איז דא אין דעם אלפים ורבבות מדריגות, איז דארטן אין די תורה י ד ברענגט דער הייליגער רבי דעם מאמר חז"ל פון הר תבור כמה הוה, די גמרא פרעגט, ווי גרויס איז הר תבור? זאגט די גמרא, הר תבור איז ברייט ארבע פרסה, און און ס'איז גרויס שלש פרסאות, דער הייליגער רבי איז מסביר אז בדרך כלל א מענטש האר איז גאווה, און א מענטש האט גאווה אדער פון חכמה אדער פון גבורה אדער פון עשירות, ווי דער פסוק זאגט, אל יתהלל חכם בחכמתו, גיבור בגבורתו, עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי נאום השם, שטייט אין ירמיה, איז דא בדרך כלל א מענטש האט גאווה אדער מיט חכמה, אדער מיט גבורה, אדער מיט עשירות. און דעריבער הר תבור טייטשט דער רבי הר תבור, תבור איז לשון שבירה, צוברעכט די גאווה, און מען דארף עס צוברעכן אין אלע דריי בחינות, מען דארף צוברעכן די גאווה אין חכמה און אין גבורה און אין עשירות, נאכהער זאגט מען דיר, דער הר תבור איז ארבע פרסה, מען דארף זיין. אלע פיר מדריגות, מען דארף זיך קענען אויסארבעטן אין חכמה און אין גבורה און אין עשירות, זיך האלטן קלענער פון די צדיקים, פון די בינונים, פון די רשעים, און אפילו ווען איך בין דער קלענסטער זאל איך וויסן אז איך בין נאך קלענער פון וואס איך בין. איז דער הייליגער רבי העשעלע מקראקע, איז אים איינגעפאלן א מורא'דיגע מחשבה, ער האט גענומען די בארג סיני, לויט חזל ווייסן מיר ווי גרויס איז בארג סיני, און ער האט גענומען דעם הר תבור, און ער האט געמאכט א חשבון וויפיל קלענער איז דער בארג סיני פון הר תבור, און ס'איז אים אויסגעקומען אז ס'איז א זעכצנטל, איינע פון זעכצן, אז הר תבור איז גרעסער זעכצן מאל פון דעם בארג סיני, דאס מיינט שמיני שבשמינית. חזל זאגן די גמרא אין סוטה אז אין הכי נמי מ'דארף ענווה מ'דארף שפלות, אבער מ'דארף אויך ויגבה לבו בדרכי השם, מען קען נישט געבן די תורה אויפן דר'ערד, מען גיבט די תורה אויפן דר'ערד אויף א נידעריגע בארג, מען גיבט עס אין מדבר, אבער געדענקט אז די תורה גיבט מען אויף א בערגעלע, אויף בארג סיני, דעריבער זאגן חזל כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם, א תלמיד חכם מיט די גאנצע ענווה, מיט די גאנצע שפלות, דארף ער האבן אויכט א פלאץ וואס דארט קען ער זאגן, האלא, יא, איך בין נידעריגער פון אלעמען, אבער אין די און די זאך דארף ער זיין שטארק, דאס איז ויגבה ליבו בדרכי ה'. מען זאגט איבער בשם די ווילנער גאון, אז איז דא א טייטש, אז ער טייטשט וואס מיינט דאס שמיני שבשמינית, אז א תלמיד חכם דארף האבן א שמיני שבשמינית פון, נישט גאווה, חלילה גאווה, אבער ויגבה ליבו בדרכי ה', זאגט מען אז דער ווילנער גאון זאגט אז די אכטע פרשה אין די תורה און דער אכטער פסוק פון די אכטע פרשה איז קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אזוי זאגט מען איבער בשם דער ווילנער גאון, דאס הייסט, אפילו די שמיני שבשמינית, אפילו די אכטע פון די אכטע, געדענק, יעקב אבינו האט זיך נישט געלאזט, ער האט זיך געשלאגן מיטן שר של עשו, מיט אליפז, ער האט זיך געשלאגן, ער האט געהאט א ויגבה ליבו, אבער אפילו ביי די ויגבה ליבו איז נאך געבליבן ביי אים די שמיני שבשמינית, דער קטונתי מכל החסדים. דאס איז א מורא'דיגע לימוד וואס דער רבונו של עולם האט מגלגל געווען מען זאל עס רעדן איצטער, איך האב נישט איך האב נישט געטראכט פארדעם אז איך גיי רעדן איצטער א שיעור פון ענינים פון ענווה ושפלות, מיר האבן נאר אנגעהויבן צו רעדן פון דעם ענין פון די הייליגע זמן וואס מיר געפינען זיך איצטער, מיר געפינען זיך אין די הייליגע נאכט פון ליל שישי, די הייליגע פרשה פון במדבר, במדבר סיני, און די שבת אויפרוף פון חג השבועות, האבן מיר אנגעהויבן צו רעדן פון די ענין פון מדבר מיט סיני, אזוי איז אויסגעקומען ברוך השם אז מיר רעדן שוין, איך ווייס נישט וויפיל צייט מיר רעדן, מיר רעדן שוין גאנץ א לאנגע צייט, און ס'איז דער רבוש"ע האט געשיקט די דיבורים, מ'זאל רעדן פון די ענווה, פון די שפלות, פון קענען מקבל זיין תורה בסיני, נאר דורך דעם וואס מ'טוט האבן דעם ענין פון תיקון המידות. וואס די עיקר תיקון המידות איז תיקון המידות אין אסאך זאכן, דאס האבן מיר שוין גערעדט אפאר מאל, בשם ר' חיים וויטאל, בשם נאך צדיקים, אז דאס איז דער ענין פון ספירת העומר, און דאס איז דער ענין פון וואס מ- וואס מען לערנט מסכת אבות די גאנצע זעקס וואכן צווישן פסח מיט שבועות, דאס איז אלס פון דרך ארץ קדמה לתורה, דאס איז אלס כדי צו אונז קענען צוברענגען צו ענווה, צו שפלות, דאס איז משה קיבל תורה מסיני, מען זאגט אונז געדענק, מען קען נישט האבן קיין תורה נאר דורך סיני, דו ווילסט מקבל זיין תורה, יא, אברהם יעקב דו ווילסט האבן א נייע קבלת התורה, מסיני, וואס איז דאס סיני? ווער איז דאס סיני? אוואו איז דאס סיני? סיני איז ביי דיר אין קאפ, סיני איז ביי דיר אין הארץ, בעט זיך אויס דעם אייבערשטן איצטער ס'גייט קומען אזא הייליגע שבת, אזא הייליגע ערב ראש חודש סיוון, אזא הייליגע שבת מברכים חודש סיוון, ס'גייט קומען אזא הייליגע ראש חודש סיוון ביום הזה באו מדבר סיני, ס'גייט קומען שפעטער א יום המיוחס, ב' סיוון שטייט אין ספרים איז א יום המיוחס, ראש חודש סיוון פון איין זייט, און שלושת ימי הגבלה פון די צווייטע זייט, בית סיוון איז א איז א סענדעוויטש, ער איז דער אינמיטן, ער איז דער חשוב'ער זאך, יענעם טאג האט דער אייבערשטער געזאגט, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שפעטער קומט די שלושת ימי הגבלה, שפעטער וועט קומען דער הייליגער שבועות, בעזר השם אויף שבועות, אפשר די אנדערע וואך, וועט מען מאכן נאך א עקסטערע שיעור אויף שבועות ממש, ערב חג השבועות, מ'עט אפרעדן מיט די חברים א טאג און א צייט, איצט זענען מיר אין דעם הייליגן ערב שבת, ערב שבת פון מברכים חודש סיוון, און מיר בעטן דעם אייבערשטן, וואס ווילן מיר, כדי צו קענען מקבל זיין די הייליגע תורה וואס עס גייט קומען תש"פ, דארפן מיר זוכה זיין צו ענווה, צו שפלות, פון נפשי כעפר לכל תהיה, זיי נישט, מאך נישט קיין ערדציטער, מאך, די עפר מאכט אמאל א ערדציטערניש ווי מ'האט פריערט גערעדט, אבער בדרך כלל איז די עפר נפשי כעפר לכל תהיה, אפילו מען טרעט אויף דיר, אפילו מען רעדט אויף דיר, אפילו מען רודפ'ט דיר, יעדער איינער גייט אריבער זיינע זאכן, מאך א שווייג. פארשווייג, דער הייליגער רבי ר' נחמן רעדט ארום באריכות אין ליקוטי מוהרן תורה ו. שומע בזיונו ידום וישתוק, מאך איין גרויסער שווייג, ענווה ושפלות, און נאך מערער, נישט נאר מאך א שווייג, נאר ברענג זיך צו צו דעם פלאץ פון ויחן שם ישראל נגד ההר. די ענווה, די שפלות, דער נפשי כעפר, ברענגט ארויס דעם מצב אז א מענטש קען צוקומען צו א פלאץ וואס ער קען ליב האבן יעדן איינעם, אפילו די וואס זיי מאכן אים שלעכטע זאכן. טאמער א מענטש גייט אריבער אמאל, רחמנא ליצלן, קיינער זאל נישט געפרואווט ווערן קיין יסורים, א מענטש קען אריבערגיין שווערקייטן פון זיין ווייב, א מענטש קען אריבערגיין שווערקייטן פון זיין טאטע מאמע, א מענטש קען אריבערגיין שווערקייטן פון זיינע קינדער, א מענטש קען אריבערגיין שווערקייטן פון ממש פון משפחה, פון חברים, פון שכנים. זאגט דער הייליגער רבי, אפילו ווען יענער מאכט דיר שלעכטע זאכן, האב אים ליב. דער רבי ברענגט אין תורה רע"ז, קוקט אריין און איר זעט, זאגט דער הייליגער רבי א אינטערעסאנטע ווארט, טאמער א מענטש גראבט אונטער דיר, רחמנא ליצלן, טאמער א מענטש גראבט אונטער א אונטער א דירה פון א מענטש און ער וויל אריינקריכן גנב'נען, עסטו גיין זאגן איך וועל גראבן אקעגן אים? ער גראבט איך וועל אויך גראבן, זאגט דער רבי וואס עסטו אויפטון? דו ביסט גורם אז יענער זאל צוקומען צו דיר גיכער, ער גראבט פון די זייט און דו גראבסט פון יענע זייט, וועט ער צוקומען גיכער צו דיין שטוב. וואס איז די עצה זאגט די רבי? ער גראבט דו ווארף אוועק דו האלט אין איין אוועקלייגן נייע ערד לייג א נפשי כעפר לכל תהיה דו מאך דיין נפש ווי עפר ענטפער אים נישט גיב אים נישט אויף צוריק האלט זיך בענווה האלט זיך בשפלות האב אים ווייטער ליב קוק אויף זיינע גוטע זאכן וואס ער האט מורא'דיגע זאך ס'איז נישט גרינג ס'איז פון די שווערע נסיונות א מענטש גייט אריבער נסיונות שלום בית מיט די ווייב מיט די קינדער מיט די עלטערן מיט חברים מיט מיט וואס ס'זאל נאר זיין, און ס'ווערט נתעורר אין א מענטשן די מידות און די דמים און די בלוטן און א מענטש וויל ענטפערן. אמאל זאגט תורה ו', מאך א שווייג, זיי מקבל באהבה, ס'רייניגט דיינע בלוט, אזוי זאגט דער הייליגער רבי, ס'איז זיכוך הדמים, איין שווייג, פון רבי'ן הייליגער האמיר דא א ווארט, מיט איין שווייג פארענטפערט מען אסאך קשיות, כ'האב געהערט פון ר' לוי יצחק בענדער אסאך, זעה לוי יצחק גראסמאן איז אויך מיט אונז, שלום ר' לוי יצחק, ר' לוי יצחק, יא איך האב געהערט פונעם הייליגן ר' לוי יצחק בענדער, איין שווייג, אין סיפורי מעשיות שטייט, מיט איין שווייג האט ער געענטפערט אלע קשיות. ס'איז דא אמאל א מענטש ער שווייגט פאר זיין ווייב, ער שווייגט פאר זיינע קינדער, ער שווייגט פאר זיינע עלטערן, ער שווייגט פאר זיינע חברים, ער שווייגט פאר זיינע שונאים, און נישט נאר ער שווייגט, ער פרובירט מיט אלע כוחות, ווי דער רבי זאגט דארט אין תורה רע"ז אזוי ווי די עפר, לעשות להם כל טוב, די עפר דו טרעטסט אויף איר און די עפר גיבט דיר עסן, זי וואקסט אלצדינג, איינער טרעט אויף דיר, זיי א הר סיני, יא, געדענק, ויגבה ליבו, הייליגער ר' נתן מברסלב, ער איז געווען א מורא'דיגער עניו, דער הייליגער ר' נחמן האט געזאגט, ר' נתן שפירט ביי זיך אזא שטיקל בלאטע, ר' נתן איז געווען א שטיקל בלאטע ביי זיך, און האט געהאט אזעלכע מחלוקת אויף זיך, רחמנא ליצלן, דער וואס איז דורכלערנען די מכתבים מוהרנ"ת, פון אלע יארן, כל שכן פון תקצ"ה ביז ת"ר, פינף זעקס יאר, רחמנא ליצלן, מ'האט אים געוואלט הרג'נען ממש, ארויסגעגעבן צעטלעך אקעגן אים, פון צדיקים, אקעגן אים, אקעגן אלע ברסלב'ער חסידים, מצוה להורגם להומם ולאבדם, יינם יין נסך, שחיטתם נבלה, שרעקליכע זאכן. ר' נתן האט געמאכט איין שווייג, בשעת מ'האט גענומען ר' נתן אין תפיסה, יא, מ'האט אים איינגעזעצט אין תפיסה אמאל, און איינער האט אים געגעבן א פרעג, ר' נתן ווי פילט איר זיך אויפן וועג צו תפיסה? האט ר' נתן געזאגט, ס'איז שוין פערציג יאר נאך נאסעלע. ער האט געזאגט, ביי מיר אין קאפ איז, ביי מיר איז שוין פערציג יאר נאך ר' נתן נפטר געווארן. נפשי כעפר לכל תהיה. ער זאגט, איך טראכט איצטער אז איך ליג שוין אין דר'ערד פערציג יאר נאך נאסעלע. וואס ווייסן מיר? פערציג יאר נאך ר' נתן האט מען גערעדט בכלל? ס'איז געבליבן די ספרים פון ר' נתן. דאס איז א מורא'דיגע כח וואס א מענטש האט, אז מצד אחד האט ער האט ער א הר סיני, ער האט א שמינית שבשמינית, ער לאזט זיך נישט צובראכן ווערן, ער האט א ויגבה ליבו בדרכי השם, אפילו ווען זיין ווייב רודפ'ט אים חלילה וחס, אפילו ווען זיינע עלטערן רודפ'ן אים חלילה וחס, אפילו ווען זיינע קינדער, אפילו ווען זיינע די בעסטע חברים, האט ער א ויגבה ליבו, ער האט א הר סיני, נישט אויף א בערג, סיני, א בערגעלע, ער האט נישט קיין הר תבור, ער האט נישט קיין הר הכרמל, ער האלט זיך נישט גוט, ער גייט זיך נישט שלאגן, ער איז א הר סיני, אבער ער איז א ענווה, ער איז שפלות, ער איז א מדבר, ער קוקט ארויס גוט אויף יעדן איינעם. דאס זאגן חזל, ויחן שם ישראל נגד ההר, דארף שטיין ויחנו. וואס איז ויחן? נאר איינער? זאגן חזל, לשון יחיד מלמד כאיש אחד בלב אחד. וואו! דאס איז א מורא'דיגע זאך. כאיש אחד בלב אחד. רבי יואל דאבעליו די דראמער, כאיש אחד בלב אחד, ווי קען זיין אזא זאך כאיש אחד בלב אחד? ס'איז דאך כשם שפרצופיהם אינם דומות כך דעותיהם אינם שוות, זאגן חזל, דאס איז דער דער כח פון באו מדבר סיני, דעריבער בשעת מיר גייען זיך גרייטן צו לערנען די שבת בעזרת השם יתברך נו, מיר גרייטן זיך אלע דעם קומענדיגן שבת ס'האלט ליל שישי פון ערב ראש חודש סיוון און שבת פרשת במדבר, באו מדבר סיני, פון א' סיוון וואס ס'גייט זיין ראש חודש וואס באו מדבר סיני ביום הזה איז א סגולה, שטייט אין ספרים, מ'דארף אויסניצן די מושג פון א עת רצון, מיר געפינען זיך אין א גרויסן זמן עת רצון צו אויסבעטן ביים רבונו של עולם גיב מיר אויך דעם כח פון ויחן שם ישראל נגד ההר, גיב מיר דעם כח צו קענען פארשווייגן אפילו בשעת רחמנא לצלן מיין ווייב מאכט מיר צרות, מיינע קינדער מאכן מיר צרות, מיינע עלטערן מאכן מיר צרות, מיינע חברים, מיינע שותפים, רבונו של עולם גיב מיר א כח פון דעם נפשי כעפר לכל תהיה. רבונו של עולם גיב מיר א כח צו זיין אזוי ווי עפר, מען טרעט אויף אים און ער שווייגט און ער גיט נאך יענעם די עסן מיט די טרינקען מיט די גאלד מיט די זילבער, קוקט אריין אין תורה רשעים ז' אין ליקוטי מוהרן חלק א', און כ'געדענק נישט איצטער וואסערע תפילה אין ליקוטי תפילות וואס רבי נתן האט געשריבן אויף דעם, מ'קען קוקן ביים סוף דארט אין מפתחות וועט איר זען וואסערע תפילה, מיט מורא'דיגע לשונות ווי ר' נתן בעט זיך אויס ביים אייבערשטן אויף דעם ענין, רבונו של עולם, מצד אחד, ויגבה לבו בדרכי השם, דאנט גיוו אפ, נעווער, ווער נישט צובראכן, זיי פעסט, זיי ווייטער אין עבודת השם, אין לימוד התורה, אין עבודת התפילה, אין קיום המצוות, ווי ר' נתן מברסלב, ער האט געשטאנען אקעגן דעם סאווראינער רב, און ער שרייבט אים בריוון מיט אזא ענווה דער סאווראנער איז געווען א מורא'דיגער מתנגד פון ר' נתן, ער האט אים ער האט אים גערודפ'ט געפערליך, ר' נתן שרייבט אים א בריוו, ס'ווערט געברענגט אין מכתבי מוהרנ"ת, מיט אזעלכע לשונות פון ענווה און פון שפלות, אבער ר' נתן שרייבט אים, דו קלערסט אז דו וועסט מיר אפהאקן פונעם הייליגן רבי'ן ר' נחמן? אין אין דעם איז ויגבה לבו בדרכי ה'. ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיגע חכמה מען דארף זיך אויסבעטן דעם ביים אייבערשטן, האבן דעם הר סיני, דאס איז משה קיבל תורה מסיני, ענווה, שפלות, אבער די שמיני שבשמינית זאל חלילה וחס דיר נישט צוברענגען קיין רגע צו קיין שטאלצקייט פון גאוה, דאס איז די נפקא מינה פון עז פנים לגיהנים ובושת פנים לגן עדן, יא, אבער דאס איז די משנה, יהודה בן תימא אומר, הוי עז כנמר, עז כנמר? עזות? דער הייליגער רבי יהודה בן תימא אליין, דער רבי יהודה בן תימא, ער קומט און ער זאגט,

דארט מיינט דער הייליגער רבי די משנה פון יהודה בן תימא, און ער זאגט אז אין הכי נמי, ס'איז א מורא'דיגע סתירה, און אויף דעם שטייט אין די משנה, יהודה בן תימא זאגט, נאכדעם וואס ער זאגט עז פנים לגיהנום בושת פנים לגן עדן, און ער זאגט עז כנמר, שטייט דארט אין די משנה א מורא'דיגע זאך א תפילה, וואס איז נישטא אזא זאך אין משניות, אינמיטן משניות איז נישט קיין תפילות, משניות איז לערנען תורה, אינמיטן די משנה שטייט יהי רצון. שתבנה עירך במהרה, ווי קומט אריין א משנה אינמיטן משנה, א תפילה אינמיטן משניות? זאגט דער הייליגער רבי ר' נחמן א מורא'דיגע זאך, ער בויעט עס אויף מיט א טיפע תורה, ס'איז דא צוויי סארט עזות, און יהודה בן תימא בעט דעם אייבערשטן, איך בעט פון דיר רבונו של עולם, איך דארף האבן עזות, ווייל אן קיין עזות דקדושה, זאגט דער הייליגער ר' נחמן אין ליקוטי מוהרן פיר מאל, אויב איך האב נישט קיין טעות קען זיין אפילו פינף מאל, פיר מאל געדענק איך זיכער ווערט געברענגט אין ליקוטי מוהרן, אן קיין עזות, אן קיין שטאלצקייט, קען מען נישט, קען מען נישט מקבל זיין תורה, די גמרא זאגט אין ביצה, אלמלא היו ישראל עזין לא היו מקבלים את התורה, לא ניתנה תורה לישראל אלא מפני שהם עזין, האט צוויי פירושים, אדער כדי צו מכניע זיין די עזות, רש"י, אדער פארקערט, אז מען קען נישט מקבל זיין קיין תורה נאר אויב מען האט עזות דקדושה, אבער מצד שני איז דאך א שרעקליכע זאך, ס'איז דא א גרויסע סכנה צו זיין א עז, עז פנים לגיהנום, אויף דעם בעט יהודה בן תימא, רבונו של עולם איך בעט פון דיר, איך וויל האבן אזא סארט עזות, פון תן חלקינו בתורתך, פון יהי רצון שתבנה עירך במהרה, ר' נחמן בויעט אין די תורה כ"ב אז עזות דקדושה בויט אויף די אמונה, עזות דקדושה בויט אויף ירושלים, אה, מיר געפינען זיך דא. איז אפשר זעט איר וואס איך ווייס נישט וואס איר זעט פון דעם, אבער מ. ירושלים עיר הקודש, קריה נאמנה, מען זעט אנטקעגן זיך דעם הר הבית, מען זעט דעם מקום המקדש, דער הייליגער רבי ר' נחמן, ירושלים, עיר הקודש, דאס איז, דאס איז אמונה, און אז מען האט עזות דקדושה, בויעט זיך אויף די אמונה, עזות דסתרי אחרא, אוי רחמנא ליצלן, ס'איז לגיהנום, אויף דעם בעט יהודה בן תימא, רבונו של עולם איך בעט פון דיר, איך ווייס אז מצד אחד דארף מען האבן עזות דקדושה, יא זלמן לייב, מען דארף עזות, אוי דארף מען זיין א סאטמאר עז, אבער נישט קיין עז פנים, ניין, נישט קיין עז פנים, חלילה וחס, עז פנים לגיהנום, און וואס איז דאס עז כנמר, און דאס איז נפקא מינה, ר' נתן מברסלב איז דאס מסביר סיי אין תורה כ"ב און סיי אין ליקוטי הלכות, עז פנים מיינט דו ענטפערסט יענעם מיט א עזות, נע חלילה וחס, דאס טאר מען נישט, דו טארסט נישט האבן קיין עזות אויף דיין פנים, עז פנים לגיהנום. טאמער די עזות זעט מען אויף דיין פנים, רחמנא ליצלן, דאס איז לגיהנום. בושת פנים, טאמער דיין פנים איז פול מיט בושה, דאס איז לגן עדן. איז וואס יא? עז כנמר, האב עזות אין הארצן, האב עזות אין מח, דאס מיינט זיך מוחין דגדלות, דאס מיינט סיני, דאס מיינט שמיני שבשמינית, דאס מיינט ויגבה לבו בדרכי ה', דער סיני איז אזא תרתי דסתרי, סיני איז מצד אחד ענווה ושפלות, יא, ער איז נישט קיין בארג ווי תבור ווי חרמון, וואס זיי ווילן די תורה אויף זיך, נע, סיני איז נמוך שבהרים, מעין אזוב שבקיר, אבער מצד שני, ער איז נישט קיין דר'ערד, ער לאזט זיך נישט רוקן פון דעם אמת, ער ווייסט וואס ער טראכט, ער ווייסט וואס ער האלט, דאס איז א גרויסע שאלה. אה, גלייך ווערט נתעורר ביי מענטשן, רגע רגע, אייב איך בין ענווה, אייב איך בין שפלות, אייב איך בין דער קלענסטער, און אייב די מתנגדים, זיי זאגן דאך אז מען דארף אוועקגיין פון ר' נחמן מברסלב, יא כ'וועל געבן א דוגמא, א מענטש ווערט מקורב צום הייליגן רבי'ן ר' נחמן, ער לערנט זיינע ספרים, ער הייבט אן מקיים זיין זיינע עצות, אינמיטן גיט א קום אן זיין טאטע, זיין מאמע, זיין זיידע, זיין באבע, זיין שווער, זיין שוויגער, זיין ווייב, זיין, זיינע חברים, זיין רבי, זיין ראש ישיבה, זיי הייבן אים אן צו זאגן, האלא, ר' נחמן מברסלב, ברסלב, נעעע, א סאך צדיקים האבן זיך געשלאגן אויף ר' נחמן, וואו, וואס דארף ער טון דעמאלטס? ער זאגט, רגע, איך בין דאך א גארנישט, איך בין דאך א עניו, איך בין דאך א שפל, איז אפשר זענען זיי גערעכט, שוין, איך פארמאך, איך גיי אוועק פון ר' נחמן. חלילה וחס! אדער אדער א צווייטע דוגמא, נישט פון ר' נחמן מברסלב, פון בעל שם טוב. שטעל פאר א ליטווישער בחור'ל זיצט און לערנט געשמאק אין לעיקוואוד, און ער לערנט תורה, אדער אין אנדערע פלעצער, און פלוצלינג גיט אים א שיין אריין דער אור פון חסידות, אה, ס'עפנט זיך אים אויף א ליכטיגקייט, פון דעם הייליגן בעל שם, פון תלמידי הבעל שם. און ער הייבט אן צו לערנען חסידות, און ער הייבט אן צו מקורב ווערן צו חסידות. זיין טאטע, זיין מאמע, זיין באבע, זיין זיידע, זיין שווער, זיין שוויגער, זיינע קינדער, זיינע חברים, זיינע ראשי ישיבות קומען אים זאגן האלא. דער ווילנער גאון האט געשריבן א חרם אקעגן דעם בעל שם דריי מאל. הא? דער ווילנער גאון? א חרם? שוין. דארף אוועקגיין. חלילה וחס. דו דארפסט בלייבן. רגע, אבער איך דארף דאך ענווה, איך דארף דאך שפלות. נו, איך בין דאך דער קלענסטער. און אז זיי זאגן אקעגן. ביסט גערעכט. זיי נישט קיין עז פנים. ענטפער זיי נישט מיט קיין עזות. שטיי אקעגן דיין טאטן, אקעגן דיין מאמען, אקעגן דיין באבען, אקעגן דיין זיידן, אקעגן דיין שווער, אקעגן דיין שוויגער, אקעגן דיינע חברים, אקעגן דיינע קינדער, אקעגן דיין רבי, דיין ראש ישיבה, מיט א ענווה, מיט א שפלות, מיט א בושת פנים, זאג זיי, איר זענט בעסער פון מיר אלע, אבער וואס זאל איך טון, פון דעם אמת קען איך נישט אוועקגיין. ס'שיינט מיר א נקודת אמת, דאס איז זייער א טיפע איידעלע זאך, רבי נתן מברסלב רעדט דאס ארום אפאר מאל אין ליקוטי הלכות, אין הלכות ריבית און נאך פלעצער, איך קען אייך נישט מסביר זיין, אבער ס'שיינט מיר, אזוי זאגט רבי נתן, ס'שיינט א נקודת אמת, און די נקודת אמת זאגט מיר אז איך דארף בלייבן ביי דעם בעל שם, ביי ר' נחמן, ביי תורת החסידות, און דאס איז דאס. איר זענט אלע צדיקים, איר זענט אלע קדושים, אבער ער האט אין זיך אינעווייניג א מורא'דיגע עזות דקדושה, אויף דעם האט געבעטן יהודה בן תימא, רבונו של עולם, איך דארף האבן עזות דקדושה, נישט קיין עזות דסטרא אחרא, נישט קיין עז פנים. דאס איז דער סוד, ווען א מענטש האט די עזות, איז ויחן שם ישראל נגד ההר. וואס איז ויחן שם ישראל? זאגן חז"ל כאיש אחד בלב אחד, די צדיקים זאגן וואס איז ויחן? לשון חן. וואס מיינט דאס חן? זאגן צדיקים, כלל ישראל בשעת מ'איז געקומען דארטן ביי מדבר סיני, בשעת מ'איז געשטאנען ביים בארג סיני, ס'האט עפעס געהאט אזא רוחניות'דיגע כח דער אלמלא קרבנו לפני הר סיני, האט געברענגט אזא מצב אז מיר זענען געווארן אלע קרובים, מיר זענען געווארן אלע חברים, מיר זענען געווארן אלע, שטייט אין צדיקים, חן, ויחן איז נישט נאר מ'האט גערוט, לשון פארקינג, חניה, יא, עס איז געווען א גוטער פארקינג, אבער עס איז געווען חן, מ'האט באקומען חן איינער ביים צווייטן, ויחן שם ישראל, עס איז מ'האט באקומען חן, איינער באקומען חן ביים צווייטן, דאס וואס מיר דארפן אויסבעטן, רבונו של עולם, העלף מיר ארויס זאל מקויים ווערן ביי מיר די תפילה פון דעם הייליגן רבי אלימלך מליזשענסק, שנזכה כל אחד ואחד לראות מעלת חברינו ולא חסרונם, רבונו של עולם ראטווע מיר אוועק איך זאל נישט האבן די הר תבור, איך זאל נישט האבן דעם הר הכרמל, איך זאל נישט האבן די גאוה, איך זאל נישט האבן די עזות פנים, איך זאל נישט האבן קיין שנאה. אפילו ס'איז דא חילוקי דעות, אבער נישט קיין שנאה, נישט קיין חילוק לבבות, נישט קיין פירוד לבבות, נאר ויחן שם ישראל, מ'קען נישט מקבל זיין די תורה, ס'איז א מורא'דיגע זאך, מ'דארף דאס געדענקען, דאס איז די הכנה אונזערע אויף דעם שבת מברכים חודש סיוון, שבת פרשת במדבר סיני, דעם שבת פאר מ'גייט אריין אין ראש חודש סיוון, וואס כלל ישראל איז אנגעקומען, אין בארג סיני און מיר ווילן היינטיגס יאר אויכעט ס'זאל אונז שיינען דער זמן, דער עת רצון, וואס ווילן מיר? רבונו של עולם מיר ווילן ענווה, מיר ווילן שפלות, מיר ווילן בושת פנים, מיר ווילן עז כנמר, מיר ווילן סיני, מיר ווילן שמיני שבשמינית, מיר ווילן זיך שלאגן מיט עשיו. מיר ווילן זיך שלאגן מיט אליפז, אבער מיר ווילן געדענקען קטונתי מכל החסדים, שמיני שבשמינית, די פרשה שמיני איז פסוק שמיני, איך, ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין גרינגע זאך, אבער דאס דארף מען אויסבעטן, כ'געדענק אז רבי לוי יצחק בענדער זכרונו לברכה האט דערציילט, אז ס'איז געווען איינער פון די ברסלב'ער חסידים, וואס רבי אברהם, דער טשערינער רב דאכט זיך, האט געזאגט פאר רבי אברהם שטערנהארץ, אויב איך האב נישט קיין טעות, ער זאל גיין קוקן אויף איינע פון די ברסלב'ער חסידים, און ער איז געגאנגען האט ער געזען ווי ער האט גערעדט, ס'איז דא א לשון התפילה פונעם אר"י הקדוש אין שערי ציון, ואזכה להפיק באמת דרכי הענווה בשלימות, איך זאל זוכה זיין צו קענען פארשטיין און מוציא זיין מכח אל הפועל ווי ס'דארף צו זיין, די דרכי הענווה, דעם וועג פון ענווה, דעם וועג פון שפלות, א מורא'דיגע זאך. ענווה מיט שפלות איז נישט קיין דער הייליגער רבי שרייבט אין ליקוטי מוהר"ן, איך האב א פריער געזאגט פיר אדער פינף מאל, אז ענווה מיינט נישט צו זאגן מוחין דקטנות, חלילה, ענווה מיינט נישט צו זאגן, אסאך מאל קלערט מען, א ענו, ער גייט צוריסן, ער גייט צופליקט, ער גייט אזוי, נע נע נע, ענווה מיינט נישט אז ער גייט אזוי פארנעבעכטלט, דו קענסט גיין שיין, דו קענסט זיין מסודר, דו דארפסט זיין שיין, דארפסט זיין מסודר, דארפסט האבן א שטאלצקייט, דארפסט האבן א פלייצע, דארפסט האבן א סיני, א בערגעלע, א שמיני שבשמינית, א ויגבה לבו בדרכי השם, און פונדעסטוועגן זיין מיט כולו ענווה, דער רבי זאגט אנדערש איז דאס ענווה פסולה, ס'איז נאך ערגער פון גאווה, ס'זאל מיר חלילה וחס, וועסט נישט האבן קיין עזות דקדושה, וועסט נישט קענען מקורב ווערן צו די קדושה. אזוי זאגט די הייליגע רבי, מ'קען נישט מקורב ווערן צו די קדושה אן קיין עזות, אן קיין שטאלצקייט, אן קיין אומץ הלב, מ'דארף האבן אומץ הלב, מ'דארף האבן עזות דקדושה, נישט צו ענטפערן. שטייט דארט אין שולחן ערוך, רבי נתן ברענגט דאס, עס ווערט געברענגט אין משנה ברורה דער לשון אויף עז כנמר, ולא יבוש, דער לשון הטור, קוקט אריין אין טור אין שולחן ערוך די ערשטע סימן אין שולחן ערוך, ולא יבוש מפני המלעיגים עליו, שעם זיך נישט פון די וואס זיי לאכן פון דיר, זאגט די משנה ברורה, ואל יתקוטט עמהם, דאס דארף מען געדענקען, ואל יתקוטט עמהם, שלאג זיך נישט מיט זיי, ענטפער זיי נישט אויף צוריק, האסט געטון דיינס, דו טוסט דיינס, דו טוסט ווייטער דיינס, ענטפער נישט אויף צוריק, אל יתקוטט עמהם, שלאג זיך נישט מיט זיי, אבער זיי שטארק ביי דיר, אז כנאמר ולא יבוש פני המלעיגים עליו, דאס איז הר סיני, דאס איז ביום הזה באו מדבר סיני פון ראש חודש סיוון וואס גייט קומען זונטאג, דאס איז דער במדבר סיני פון פרשת במדבר פון שבת מברכים וואס מיר ווילן אלע זוכה זיין כדי צו קענען מקבל זיין די תורה פון היינט יאר, דאס וועט מען רעדן בעזר השם די אנדערע וואך מער באריכות בלי נדר בעזר השם מ'וועט מאכן עפעס א שיעור. אדער דינסטאג ביינאכט אדער מיטוואך ביינאכט, אפשר ערב ש א טאג פון ערב שבועות, מ'וועט פרובירן זיך מעורר זיין, זיך מחזק זיין ביי די שלושת ימי הגבלה, ווי אזוי צו קענען מקבל זיין די תורה מיט א נייעס, מיט א פרישקייט, שטייט אין ספרים הקדושים, יעדע יאר איז דא א נייער מעמד הר סיני, אה, מען גייט מקבל זיין א נייע תורה, די שפיל איז ניי, היום הזה באו מדבר סיני, יא, שטייט אין חזל, היום, היום, היום, מ'דארף מקבל זיין די תורה יעדן טאג מיט א נייעס, כל שכן בשעת ס'קומט די צייט וואס מיר זאגן ביים דאווענען, זמן מתן תורותינו, ס'גייט אראפקומען א, נאכדעם וואס מ'איז ארויס פון מצרים, נאכדעם וואס מ'האט געציילט ספירת העומר, מ'האט זיך צוגעגרייט און מיר גרייטן זיך ווייטער, מיר ווילן זיך גרייטן צו דעם הייליגן טאג פון שבועות, וואס וועט קומען די אנדערע וואך, ס'וועט זיין אין ארץ ישראל וועט זיין אזוי ווי אין אמעריקע די יאר. יא, ס'איז צוויי טעג יום טוב ביי אייך, ביי אונז איז אויך צוויי טעג, ס'איז שבת, שבת גייט פרייטאג מיט שבת, ביי אייך וועט זיין שבת אויך שבועות, ביי אונז איז שבת שוין א צווייטע, שבת פרשת נשא, וועט ווערן א שטיקל שינוי, די אמעריקאנער וועלן נאכנישט לערנען פרשת נשא די אנדערע שבת, עס וועט ווערן אפגעהאקט, מיר וועלן האבן נשא די אמעריקאנער וועלן האבן נשא די אנדערע וואך ס'וועט זיין אביסל אפגעהאקט צווישן די אמעריקאנער מיט די חוץ לארץ מיט ארץ ישראל אבער מיר גייען קומען צו א הייליגע שבועות דער דער שבועות האט א שורש דער שורש פון שבועות איז דער היינטיגע שבת דער שבת אויפרוף און וואס מ'האבן גערעדט דער רבש"ע האט אונז מזכה געווען צו רעדן צוזאמען מיט די אלע חברים דא און מיר בעטן און מיר דאנקען דעם אייבערשטן אז מ'האט אנגעהויבן דעם שיעור, מיר דאנקען און מיר לויבן דעם אייבערשטן אויף אלע חסדים וואס ער האט שוין געטון מיט אונז, מיט כלל ישראל בכלל, און ברוך השם איצטער אז די מחלה, די מגיפה הייבט אן צו אוועקגיין דא אין ארץ ישראל און כ'האף אין אמעריקע אויך און די גאנצע וועלט, אבער מען דארף געדענקען אז ס'איז נאכנישט אוועק אינגאנצן, ס'איז נאך דא קראנקע אידן, ס'איז נאך דא מענטשן וואס די שטארבן, די וואך אליין איז נפטר געווארן א קרוב משפחה, אידל ווערדיגער'ס שווער, לייבל לעדערמאן זכרונו לברכה, און ער האט געהאט די די די מגיפת קאראנא און האט זיך געפייניגט, מ'דארף האבן רחמי שמים, דא אין ארץ ישראל נאך אויכעט, און בפרט אז מ'וועט אנגעבן אז ס'איז דא אזעלכע וואס זיי טענה'ן אז ס'קען צוריק קומען, בפרט אונז ברסלב'ער חסידים וואס מיר ווילן זיך אלע גרייטן צום הייליגן ראש השנה פארן אין אומאן, וואו וואו וואו, ס'איז נישט פשוט, טאמער חלילה וחס דער מצב וועט זיין אז ס'וועט נאך זיין די מגיפה, וועט אבער חלילה וחס די מגיפה דעמאלט צוריק קומען אזוי ווי אנדערע טענה'ן, וועט זיין שווערע מניעות, מען דארף בעטן דעם אייבערשטן, דאס דאס איז שאלת צרכיו, דער פי שניים, מצד אחד דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן אויף אלע חסדים, אויף אלע ישועות וואס האט אונז געהאלפן ביז איצטער, אבער מצד שני, אויסבעטן דעם אייבערשטן, נעם עס אוועק אינגאנצן פון אונז, בפרט צו די הייליגע חג השבועות, וואס חזל זאגן, נתרפאו, נתרפאו כל החולים. שטייט פון דעם צדיקים אז יעדע יאר האט עס דעם כח, בפרט אז מיר זעען אזוי ווי צדיקים האבן געזאגט אז די די מחלה וועט גיין לג בעומר, ס'קוקט אויס אזוי אויך, דער לג בעומר אין ארץ ישראל איז טאקע נישט געווען ביי ר' שמעונ'ען אבער ר' שמעון איז געווען ביי יעדן איינעם, זיך געפרייט מיט ר' שמעונ'ען, ברוך השם פון לג בעומר קען מען זאגן איז אין ארץ ישראל א גרויסער שינוי קען זיין אין די גאנצע וועלט, אזוי ווי לג בעומר איז א הכנה צו שבועות, האט אוועק גענומען די מחלה זאל די שבועות וואס ס'גייט קומען שבת ווי מ'זאגט שבת פאר שבועות אוועק נעמען אינגאנצן די מחלה זאל נישט צוריק קומען איז דאנקען דעם אייבערשטן אויף דעם וואס געווען ביז איצטער אויסבעטן דעם אייבערשטן ווייטער און בעזר השם יתברך וועט זוכה זיין יעדער איינער פון אונז צו האבן א ליכטיגער שבת שבת מברכים שבת במדבר סיני א ליכטיגער ראש חודש סיוון א ליכטיגער יום המיוחס א ליכטיגער שלושת ימי הגבלה און מ'וועט זיך טרעפן בעזר השם בלי נדר די אנדערע וואך, און מ'וועט רעדן צוזאמען, זיך דערנענטערן צוזאמען מיט חג השבועות, א ליכטיגער שבת, מיר גרייטן זיך שוין דא צו גיין אין מקווה צו גיין דאווענען שחרית, ביי אייך איז נאך אזוי אנהייב נאכט, אבער ביי אונז איז שוין גאנץ גאנץ גאנץ גאנץ שפעט, אבער איך וויל דאווענען שחרית כותיקין. זיין א ליכטיגע שבת, האט ברכה והצלחה מיט סייעתא דשמיא אין אלצדינג, בכל מכל כל, כל טוב חברים, חזקו ואמצו. לחיים לחיים לחיים, ברכה והצלחה מיט סייעתא דשמיא.